אונזער מאמע איר מאמע איז געווען פון האלאסקאוו וואס איז טיף אין אוקריינע און זי האט גערעדט א ריינעם טאטע מאמע לשון, איז מיין מאמע אבער איר טאטע איז געווען פון ארינין וואס איז נעבען צו טשערנאוויץ איז ער האט נישט גענוצט אזוי פיל פון דעם איז מיין מאמע האט גערעדט א געמישטן אדער פארוואסערטן טאטע מאמע לשון און מיר פיר קינדער רחל גיטל איידל און איך אונזער טאטע מאמע לשון איז נאך מער פארוואסערט, מיר זאגן זיכער נישט טאטע און מאמע, מיר זאגן נישט א טעפל קאווע, נאר וואס דען, צווישן די ווערטער וואס געדענקט זיך אין מאמענט וואס מיר זאגן יא, איז איך קום באלד אנשטאט איך קום באלד, גיי נישט אריין אין וואלד אנשטאט גיי נישט אריין אין וואלד, איך ווער שוין אלט נישט אלט, ס'איז מיר קאלט נישט קאלט, דאס קינד וויל האלטן מיין האנט אנשטאט האלטן מיין האנט, איז די זענען פינף וואס פאלט מיר איין אין מאמענט.